חידה לפרשת תצוה. מיר ווייסן אז די בגדי כהונה האט מען געמאכט פון חוטים, תכלת וארגמן, פרוכת אויך האט מען געמאכט פון חוטים. די שאלה איז וועלכע בגד האט געהאט די דיקסטע חוט. די ענטפער פאר דעם איז. רימוני פון די מעיל, די גמרא זאגט אין מסכת יומא דף ע"א עמוד ב' אז די חוטים פון די רימונים איז געווען כפול שמונה, פרוכת מיט חושן איז געווען נאר כפול שש, אבער די מעיל איז געווען יעדע חוט האט מען גענומען אכט חוטים צוזאמגעדרייט און אזוי האט מען געמאכט די רימונים פון די מעיל.